אויער רייס אויף! סתם טאן בעזרת השם יתברך מסכת פסחים דף ד' עמוד א' די פערצענטע שורה פון אויבן והשתא דקיימא לן דלכולי עלמא אור אורתא הוא, יעצט אז אונז האמיר שוין מברר געווען אז יעדער איינער איז מודה אז אור לארבעה עשר ווען ס'איז דא די מצוה פון בדיקת חמץ מיינט דאס ביינאכט, נישט ווי די גמרא האט געמיינט פריער אז לויט איין דעה מיינט דאס אור צופרי איז מכדי לאמיר זעהן בין לרבי יהודה בין לרבי מאיר וועלמיר זעהן שפעטער אויף דף י"א עמוד ב' איז דא א מחלוקה אין די משנה צווישן רבי מאיר און רבי יהודה ווען הייבט זיך אן די איסור פון אכילת חמץ ערב פסח לויט רבי מאיר איז עס איין שעה פאר חצות און לויט רבי יהודה איז שוין צוויי שעה פאר חצות זאגט אבער די גמרא אז סיי לויט רבי יהודה און סיי לויט רבי מאיר וואס קריגן זיך ארום חמץ אינו אסור אלא משש שעות ולמעלה דאס איז זיכער אז מן התורה איז די איסור פון חמץ נאר פון נאך חצות

אור מיינט ביינאכט. אויב איך וואלט ווען געלערנט אז אור מיינט צופרי וואלט נישט געווען קיין קשיא און איך וואלט טאקע געקענט זאגן אז אור לארבעה עשר מיינט טאקע בייטאג און איך וואלט טאקע געקענט זאגן אז ס'מיינט טאקע אפילו די זעקסטע שעה אויכעט. אבער יעצט אז מ'טייטשט לויט יעדעם איינעם אז ס'מיינט ביינאכט איז זייער שווער פארוואס דארף מען זיך אזוי שטארק מקדים זיין שוין פון ביינאכט? וכי תימא טאמער דו ווילסט ענטפערן זריזין מקדימין למצוות אז ס'איז א ענין מ'זאל זיך מזדרז זיין און מקדים זיין צו טון א מצוה און עס נישט איבערלאזן פאר די לעצטע מינוט וועל דיך נאך אלץ פרעגן נבדוק מצפרא, וואלט מען געדארפט בודק זיין פון אינדערפרי, און אזוי איז מען שוין מקדים מיט אפאר שעה און דאס איז שוין גענוג אלץ די ענין פון זריזין מקדימין, וואס דארף מען גיין ביז ביינאכט? און א ראיה האסטו, דכתיב ס'שטייט דאך אין פסוק וביום השמיני ימול בשר ערלתו, ותניא האבן מיר געלערנט אין א ברייתא כל היום כולו כשר למילה, די גאנצע אכטע טאג פון ווען די קינד איז געבוירן געווארן קען מען מל'ענען דעם קינד, אפילו סוף טאג אויך, דאס שטייט דאך וביום השמיני. אלא שזריזין מקדימין למצוות, אבער פון דעסטוועגן דאך ווארט מען נישט אויף די לעצטע מינוט און איינער וואס איז א זריז איז מקדים צו טון די מצוה שוין פון צופרי, פון ווי לערנט מען אז זריזין מקדימין למצוות? שנאמר וואס עס שטייט ביי עקידת יצחק וישכם אברהם בבוקר, ער איז אויפגעשטאנען גאנץ אינדערפרי דאס מיינט ביים עמוד השחר ער האט אפילו נישט געווארט אויף די נץ החמה, גלייך ווען עס איז געווארן בוקר איז ער שוין אויפגעשטאנען און זיך געגרייט צו גיין אויפן וועג. און פון דא זעט מען אז אפילו דער גרויסער זריז אברהם אבינו האט זיך אויך נישט מקדים געווען שוין ארויסצוגיין פון ביינאכט, איז אלס די ענין פון זריזין מקדימין איז שוין גענוג אז מען הייבט אן אנפאנג טאג, איז פארוואס האט די משנה און די חכמים פארלאנגט אז מען זאל שוין בודק זיין פון ביינאכט? אמר רב נחמן בר יצחק, די סיבה פארוואס מען האט קובע געווען דווקא ביינאכט בשעה שבני אדם מצויים בבתיהם, ווייל דעמאלטס איז א צייט וואס אלע מענטשן געפינען זיך אין שטוב, ווייל במשך פונעם טאג איז יעדער איינער אויף דער ארבעט און איז נישט אין שטוב, און די חכמים האבן געוואלט קובע זיין א זמן דווקא ווען יעדער איינער איז אין שטוב, און דעמאלטס איז א פאסיגע צייט אז מען קען מחייב זיין בדיקת חמץ, טאמער וואלט מען עס געמאכט אינדערפרי, לאמיר זאגן אפאר שעה פאר סוף זמן אכילת חמץ, וואלטן שוין מענטשן ארויסגעגאנגען צו די ארבעט און נישט יעדער איז אינדערהיים, און נאך א טעם ווייל ואור הנר יפה לבדיקה, מען וועט שוין זעהן שפעטער פון א פסוק אז מען לערנט ארויס חיפוש אז מען דארף זוכן די חמץ און דאס דארף זיין דווקא בנרות, און ווען ס'איז טונקל, דעמאלטס דערקענט זיך שטארק ארויס די אור הנר, מה שאין כן ווען ס'איז ליכטיג, העלפט נישט קיין סך די אור הנר. איז ממילא האמער נאך א סיבה פארוואס מ'האט עס דווקא קובע געווען ווען ס'איז געטונקל ביינאכט כדי דעם נר זאל זיין יפה לבדיקה. אמר אביי, זאגט דער אמורא אביי, הילכך, וועגן דעם ווייל די חכמים האבן עס קובע געווען אז ס'מוז זיין דווקא ביינאכט, האי צורבא מרבנן לא לפתח בעידניה באורתא דתליסר דנגהי ארביסר, דער תלמיד חכם וואס האט א זמן קבוע צו לערנען ביינאכט, זאל נישט אנהייבן צו לערנען יענע נאכט דתליסר, נאך די דרייצענטע טאג דנגהי ארביסר, פאר ס'ווערט ליכטיג די פערצענטע טאג, דאס מיינט באורתא די נאכט וואס געפינט זיך דתליסר נאך די דרייצענטע טאג, צווישן די דרייצענטע טאג און דנגהי ארביסר מיינט און ווען ס'ווערט ליכטיג פון די פערצענטע טאג, דאס מיינט אור ל י ד, דעמאלטס ווען ס'איז בדיקת חמץ, זאל ער זיך נישט אנהייבן זיין קביעות און אנהייבן צו לערנען, פאר ער האט נישט געמאכט בדיקת חמץ, ווייל דילמא משכא ליה שמעתיה. כ'האב מורא אז זיין לערנען וועט זיך אים אריינציען, ער וועט זיך פארטיפן, ער וועט זיך נישט כאפן, ואתי לאימנועי ממצוה, ער וועט קומען צום סוף זיך צו פארמיידן פון א מצות חכמים וואס ער וועט אדורך גיין די נאכט, און ער וועט נישט טון די לכתחילה'דיגע מצוה וואס מוז זיין ביינאכט. איז ווי דער ר ן רעדט שוין אויס אז פאר דעם זאגט אביי הילכך, ווייל טאמער וואלט איך נאר געזאגט אז די טעם איז וועגן זריזין מקדימין למצוות, פאר דעם דארף מען זיך שוין מקדים זיין פון ביינאכט, אלס דעמאלס וואלט איך נאכנישט געהייסן אז דער תלמיד חכם זאל זיך צוריקהאלטן פון זיין שיעור קבוע, ווייל וואס קען שוין געשען, העכסטנס אפילו ער עט זיך פארלערנען, עט ער העכסטנס נישט זיין צווישן די זריזים המקדימים למצוות, פאר דעם וואלט איך אים נאכנישט געהייסן זיך צוריקהאלטן, אבער הילכך מיינט יעצט אז דו האסט געזאגט אז די טעם איז נישט וועגן זריזים מקדימים, נאר ווייל ס'איז טאקע א מצוה מדרבנן וואס זיי האבן געוואלט דווקא אז מען זאל עס טון ביינאכט, האב איך נישט קיין ברירה און ער טאר נישט אפילו לערנען, און פארשטייט זיך אז אנדערע זאכן ווי ער זאל זיך זעצן עסן, אדער טוהן א מלאכה, אדער גיין אין א רחיצה, די אלע זאכן איז אוודאי און אוודאי נישט ער מיינט צו זאגן אז אפילו א שיעור קבוע וואס א מענטש האלט טאר ער דעמאלטס נישט אנהייבן. איז די לשון הגמרא קוקט עפעס אויס לא לפתח בעידניה, ער זאל נישט אנהייבן זיין שיעור קבוע. קען מען אבער זאגן אז טאמער ער האט שוין אנגעהויבן פון פריער צו לערנען און עס ציט זיך אריין דעמאלטס דארף ער נישט אויפהערן. עס איז טאקע דא א מחלוקת הפוסקים אין דעם. עס איז א מחלוקת די מחבר און די רמא אין הלכות פסח סימן תל א סעיף ב און נאכזאגן די לשון המחבר יזהר כל אדם שלא יתחיל בשום מלאכה ולא יאכל עד שיבדוק, ואפילו אם יש לו עת קבוע ללמוד, לא ילמד עד שיבדוק, ואם התחיל ללמוד מבעוד יום, טאמער ער האט שוין אנגעהויבן לערנען פון בייטאג אין צריך להפסיק, אפילו ס'ווערט יעצט ביינאכט איז ער נישט מחויב אויפצוהערן דאס לערנען, אזוי האלט די מחבר, ויש אומרים שצריך להפסיק וכן נראה לי עיקר, זאגט דער רמא. בעו מיניה מרב נחמן בר יצחק האט מען געפרעגט א שאלה פון דעם אמורא ר' נחמן בר יצחק המשכיר בית לחבירו בארבעה עשר. ראובן פארדינגט א הויז פאר שמעון אין די פערצענטע טאג פון ניסן און מען האט נאך נישט בודק חמץ געווען על מי לבדוק? אויף וועם ליגט יעצט די חוב פון בדיקה על המשכיר לבדוק דחמירא דידיה הוא ווייל דער חמץ וואס געפינט זיך יעצט אין די הויז באלאנגט דאך פאר די משכיר. און ממילא ליגט די חיוב פון בדיקה אויף אים, או דילמא על השוכר לבדוק דאיסורא ברשותיה קאי, וויבאלד דער שוכר האט זיך יעצט אפגעדינגען דעם פלאץ, געפינט זיך דאך דער איסור בחמץ אין זיין רשות, ממילא איז ער מחיוב מבער צו זיין און בודק צו זיין דעם חמץ פון זיין רשות, און מען זעט פון די לשון הגמרא אז טאמער ער פארדינגט עס אים נאך פאר די פערצנטע טאג, איז זיכער נישט קיין שאלה און אוודאי איז דער שוכר מחיוב לבדוק ווייל ווען ס'קומט אריין די זמן בדיקה ליגט עס שוין נישט ביים משכיר, און פארדעם איז דאך נאך בכלל נישט דא קיין חיוב פון בדיקה. די שאלה איז נאר ווען ער פארדינגט עס אים שוין נאכדעם וואס איז אנגעקומען די חובת הבדיקה, צי זאל איך זאגן אז די משכיר דארף בודק זיין ווייל ס'איז זיין חמץ, און אונז האמיר געלערנט לויט רש"י אז וויבאלד די גאנצע טעם פון בדיקת חמץ איז דאך ווייל איך האב מורא אז ער וועט עובר זיין אויף בל יראה ובל ימצא, און וויבאלד די חמץ באלאנגט פאר אים, פארן משכיר, ממילא זאל ער דארפן בודק זיין, אדער קען מען זאגן ניין אף על פי כן וויבאלד סוף כל סוף האט דאך דער משכיר איבערגענומען די רשות, קען מען זאגן אז ער וועט דאך אויכעט עובר זיין אויף בל יראה ובל ימצא, ווי אונז האמיר שוין געזעהן אויף דף ו' אז דאס האט טאקע די תורה געמיינט מיט די לשון לא ימצא, אז חמץ וואס געפינט זיך אונטער דיין האנט אפילו ווען דו ביסט נישט בעלבאס דערויף טאר זיך נישט געפינען ביי דיר, און לויט תוספות וואס די גאנצע טעם פון בדיקת חמץ איז נאר ווייל כ'האב מורא שמא יבא לאכלו ער וועט עס טרעפן פסח און קומען אויפעסן, איז דער צד אז דער שוכר זאל דארפן בודק זיין פארשטייט מען זייער פשוט, ווייל אויף אים איז דא יעצט די חשש אז ער וועט טרעפן דעם חמץ אום פסח און עס אויפעסן. אבער פון די אנדערע זייט איז די גמרא מסופק אז וויבאלד למעשה ווען די פערצענטע טאג איז אריינגעקומען איז שוין חל געווארן די חובת הבדיקה אויפן משכיר ווייל ער האט דאך נאכנישט געהאט פארדינגען איז אפשר איז ער גאר מחיוב דאס צו טון איז נאך פאר די גמרא ברענגט אראפ וואס ר' נחמן בר יצחק האט געענטפערט פרובירט די גמרא פושט צו זיין די איבעיא תא שמע קום כ'וועל דיר עס אויפדרינגען פון א ברייתא המשכיר בית לחבירו ראובן פארדינגט א הויז פאר שמעון איז על הסוחר לעשות לו מזוזה איז דער שוכר שמעון מחיוב ארויף צו לייגן מזוזה אויפן שטוב זעהט מען דאך פון דעם אז יעדע זאך וואס האט צו טוהן א מצוה אין דעם הויז דארף דער שוכר טוהן און נישט דער משכיר ממילא איז געדונגען אז דער שוכר איז מחיוב בבדיקה זאגט אבער די גמרא ס'נישט קיין ראיה ווייל התם דארט ביי מזוזה איז דא א ספעציעלע טעם פארוואס דער שוכר דארף עס לייגן ווייל האמר רב משרשיא דער אמורא האט דאך שוין געזאגט מזוזה חובת הדר היא. די מזוזה איז א חוב פאר דעם מענטש וואס וואוינט אין די הויז און נישט פאר די בעלבאס פון די הויז, נישט די משכיר נאר די שוכר, און ס'איז א סברה ווייל די מזוזה היט דאך אפ אויף דעם מענטש וואס וואוינט דארטן, איז מסתבר אז ער דארף עס ארויף לייגן. און נאך א זאך זאגט רש"י די גמרא אין יומא דף י"א דרש'נט שוין אז שטייט על מזוזות ביתך כאילו ס'זאל געשטאנען ביאתך, און ביאתך מיינט דאך דער מענטש וואס גייט ארויס און אריין אין דעם הויז, איז דאס דאך דער שוכר, דער משכיר קומט דאך נישט יעצט אריין, ער האט דאך עס פארדינגען, אבער הכא מאי דא ביי בדיקת חמץ וואס איז די דין, און דער רא"ש רעדט שוין אויס אז באמת די חיוב פון בדיקת חמץ איז דאך נאר מדרבנן ווייל מן התורה קען מען דאך יוצא זיין בביטול, שטייט דאך אין די תורה תשביתו, שטייט נישט תבערו, תשביתו מיינט דאך אז מען קען עס פארשטערן און השבתה בלב הייסט דאך אויך תשביתו. ס'טייטש אז דער מענטש איז מסיח דעת פון די חמץ, און ער מאכט עס כעפרא דארעא, און ער זאגט ארויס מיט זיין מויל אז די אלע חמץ וואס איך האב אין שטוב איז בטל כעפרא דארעא, ס'האט נישט נאר מער קיין שום חשיבות, איך בין נישט אינטערעסירט דערויף, האט ער שוין מקיים געווען די מצוה פון תשביתו, אבער פונדעסטוועגן נאך, די חכמים האבן זיך נישט פארלאזט אויף דעם, מען האט נאך אלץ מחייב געווען בדיקה. איז די שאלה איז די טרחה וואס די חכמים האבן ארויפגעלייגט אויף וועם גייט עס? אויפן שוכר צו אויפן משכיר? און מען קען גארנישט אויפדרינגען פון מזוזה וואס דארטן איז א צווייטע זאך אז דאס איז א חובת הדר און ס'איז א פארשטענדליכע זאך אז דער שוכר דארף עס צולייגן. איז די שאלה האט מען דאך געפרעגט פון ר' נחמן בר יצחק, אמר להו ר' נחמן בר יצחק תנינא מ'האמיר עס געלערנט אין א ברייתא, המשכיר בית לחבירו, אם עד שלא מסר לו מפתחות חל ארבעה עשר, אויב נאך פאר דער משכיר האט איבערגעגעבן די שליסלעך פאר די שוכר איז שוין געווארן י ד, ס'איז אריינגעקומען די נאכט פון י ד בניסן, על המשכיר לבדוק, דעמאלטס ליגט די חוב אויפן משכיר בודק צו זיין. יעצט די מסירה פון מפתחות, דאס איז דאך די קנין וואס מיט דעם וואס די שוכר נעמט איבער די שליסלעך ווערט נקנה פאר אים די הויז. און וויבאלד י ד איז אנגעקומען נאך פאר דער שוכר האט באקומען די שליסלעך מיינט דאס אז ווען די חוב וואס די חכמים האבן געהייסן מאכן בדיקת חמץ איז אנגעקומען איז עס נאך זיכער געליגן אויפן משכיר איז אויב אזוי בלייבט עס שוין ביי אים און אפילו יענער האט שפעטער באקומען די שליסלעך דער שוכר איז ער שוין נישט מחויב אין די בדיקה ואם משמסר לו מפתחות חל ארבעה עשר אויב נאכן איבערגעבן די שליסלעך איז חל געווען די פערצנטע טאג דאס מיינט ער האט עס שוין איבערגעגעבן פריער דאס מיינט אז די שוכר האט שוין קונה געווען די הויז נאך פאר ס'איז געווען די חיוב פון בדיקת חמץ איז על השוכר לבדוק, דעמאלטס ליגט די חיוב הבדיקה אויפן שוכר, בקיצור וואס מען זעהט פון די ברייתא איז, אז ווער ס'איז באלבאס אויף די הויז בשעת ס'קומט אריין ליל ארבעה עשר, אויף יענעם ליגט די חובת הבדיקה. תוספות קריגט אויף רש י, און ער האלט אז די איבערגעבן די שליסל דאס איז נישט די קנין פון די הויז, והא ראיה, אין בבא קמא ווי די גמרא רעכנט דארטן אויס די קנינים וויאזוי מען קען קונה זיין א קרקע, זאגט דארט די גמרא כשם שקרקע נקנית בכסף בשטר ובחזקה, כך שכירות נקנה בכסף בשטר ובחזקה, און מען רעכנט נישט דארט אויס די ענין פון מסירת המפתח אז דאס הייסט אויך א קנין, און תוס' צייכנט אן א גמרא דארטן אין בבא קמא דף נ ב וואס מען זעט פארקערט אז די איבערגעבן די מפתח איז אזוי ווי ער געבט אים רשות אז ער זאל קענען יעצט גיין מאכן א קנין דורך חזקה אבער די עצם איבערגעבן די מפתח הייסט נישט קיין קנין. דעריבער האט תוס' געלערנט ווייל וואס האט עס דא צו טון מיט די מסירת המפתח אז ביי וועם די שליסל ליגט ווען י ד קומט אריין, אויף אים ליגט די חוב פון בודק חמץ זיין, ווייל אז ער האט די שליסל קען ער דאך אריין גיין אין די הויז און מאכן די בדיקה, וויאזוי ווילסטו אז אן אנדערער זאל עס מאכן אויב ער האט נישט דעם שליסל, ער קען דאך נישט אריין גיין אין די הויז, און תוס' לייגט צו אז אוודאי רעדט מען דא אז איינער וואס האט די שליסל בתורת בעלבאס, אדער דער משכיר ווייל ס'איז זיינס, אדער דער שוכר ווייל ער גייט עס אפדינגען, אבער אוודאי ווען א מענטש האט באהאלטן א שליסל ביי א חבר, זאג איך נישט יעצט אז די חיוב הבדיקה ליגט אויף יענעם נפקד אז ער זאל מאכן די בדיקת חמץ אז די שליסל ליגט ביי אים, ווייל ער האט דאך נישט די שליסל אלס בעל באס פון די הויז. אוי רייסער!